און די זעלבע זאך מיט א טיר, יעצט די גמרא האט פארשטאנען אז וואס מיינט די זעלבע זאך מיט א טיר, מען טאר אויך נישט אונטערהאלטן א טאפ מיט א טיר, פרעגט די גמרא בדלת סלקא דעתך, און ווי רש"י איז מסביר אז טאמער מען האלט אונטער א טאפ מיט א טיר צוברעכט זיך די טאפ, מילא קען דאס נישט זיין, אלא אימא, איז טאקע די גמרא מפרש די משנה וכן הדלת, וואס טייטש מען טאר נישט נוצן א האלץ אונטער צו האלטן זאכן, נישט א טאפ און נישט קיין טיר, מען טאר נישט נוצן א האלץ אונטער צו האלטן א טיר, זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, האמיר געלערנט אין א ברייתא, אין סומכין את הקדירה בבקעת, מען טאר נישט נוצן א האלץ אונטערצוהאלטן א טאפ, וכן הדלת אזוי ווי מען האט פריערט געזעהן, פארוואס? לפי שלא נתנו עצים אלא להסקה, ווייל רבי יהודה, דאס גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה איז מחמיר ביי מוקצה, רבי יהודה האלט אז בעצם האלץ איז מוקצה, האלץ איז געמאכט געווארן צו מאכן פון דעם כלים, נאר וואס, לצורך יום טוב, לצורך אוכל נפש, האבן חזל מתיר געווען זיך צו באנוצן מיט די האלץ אפילו אז ס'איז מוקצה, אבער נאר לצורך הסקה, נאר אויף צו מאכן א פייער, אלע אנדערע שימושים, איז די האלץ נאך אלץ מוקצה, מילא טאר מען טאקע נישט נוצן האלץ אויף גארנישט, נאר אויף צו מאכן א פייער. פארשטייט זיך, דאס איז נישט טאמער איינער האט שפעציעל צוגעגרייט א שטיקל האלץ אויף עפעס אנדערש, טאמער האט מייחד געווען א שטיקל האלץ אויף עפעס אנדערש, אוודאי מעג ער דאס נוצן, מען רעדט פון סתם עפעס א האלץ, סתם א האלץ מעג מען נאר נוצן אויף הסקה, ורבי שמעון מתיר, רבי שמעון איז דאך סתם אזוי מיקל ביי אלע עניני מוקצה, מילא דא אויך האלט ער מען מעג נוצן האלץ אויף אלעמען, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב אז מען טאר נישט פירן א בהמה מיט א שטעקן מיט א האלץ יום טוב, ורב אלעזר ברב שמעון מתיר, און רב אלעזר ברב שמעון איז מתיר, זאגט די גמרא לכאורה וואס איז דא די מחלוקת, לימא רב אלעזר ברב שמעון כאבוה סבירא ליה דלית ליה מוקצה, לכאורה איז די מחלוקת גאר פשוט אז די תנא קמא האלט אזוי ווי מען האט יעצט געזען כשיטת רב יהודה לא נתנו עצים אלא להסקה מען טאר נישט נוצן האלץ אויף עפעס אנדערש, און מילא טאר מען נישט פירן א בהמה מיט האלץ, רב אלעזר ברב שמעון האלט ווי זיין טאטן ווי רב שמעון וואס איז מיקל במוקצה, דערפאר לאט ער יא נוצן א שטעקן צו פירן א בהמה. זאגט די גמרא לא, נישט דאס איז די מחלוקת, ס'טייטש מוז נישט זיין אז דאס איז די מחלוקת. נאר וואס, בהא אפילו ר' שמעון מודה, ס'קען זיין אז ביי די דין פון די משנה צו פירן א בהמה, איז אפילו ר' שמעון מודה אז מ'טאר נישט מיט א שטעקן פארוואס? משום דמחזי כמאן דאזיל לחינגא, ווייל ס'קוקט אויס ווי ער גייט צום שוק, צום מארק, פארקויפן די בהמה, איינער וואס פירט א בהמה מיט א שטעקן קוקט אויס ער גייט גיין א לאנגע וועג, רש"י איז מסביר חינגא, דאס איז די מארק ווי מ'פארקויפט, חינגא נארמאל מיינט א מחול, א רינגל פון מענטשן, אין די מארק דרייט מען זיך אין א רינגל, איז על כל פנים קוקט אויס ווי מען גייט דארט אהינפירן די בהמה, מילא רב שמעון אויך מודה מען טאר דאס נישט טון יום טוב. זאגט אונז די גמרא ווייטער, חיזרא, חיזרא, דאס איז א לאנגע, שמאלע, דינע שטיקל האלץ, וואס מען פלעגט נוצן, מען האט עס אריין געשטופט אין א בהמה, און אויף דעם האט מען געבראטן די בהמה, איז ר' נחמן אסר, ור' ששת שרי, ר' נחמן לאט זיך נישט באנוצן מיט דעם יום טוב, רב ששת לאט יא, און די גמרא איז מסביר דא די מחלוקת אויף צוויי אופנים, איין אופן זאגט די גמרא אזוי, ברטיבא, א נאסע שטעקן א נאסע שטיקל האלץ, כולי עלמא לא פליגי דאסור, איז יעדער אוודאי מודה אז מען טאר דאס נישט נוצן צו בראטן א בהמה, פארוואס? ווייל ביידע סיי רבי נחמן און סיי רב ששת האלטן ווי רבי יהודה, וואס מען האט דאך געזען, רבי יהודה האלט אז לא נתנו עצים אלא להסקה, מען מעג עס נאר נוצן אנצוצינדן א פייער, און די נאסע האלץ, איז דאך נישט ראוי אנצוצינדן א פייער ווייל ס'פייכט צו נאס, און ממילא אוודאי טאר מען דאס נישט נוצן אויף צו בראטן א בהמה. כי פליגי, ווי איז יא די מחלוקת? ביבשתא, טאמער ס'איז טרוקן. איז אזוי, מאן דאסר, ר' נחמן וואס לאזט עס נישט נוצן, אמר לך, זאגט טאקע לא ניתנו עצים אלא להסקה, מ'מעג נאר נוצן א האלץ אויף אנצוצינדן א פייער, נישט ארויפצולייגן אויף די בהמה און בראטן. און מאן דשרי, רב ששת וואס לאזט יא, אמר לך, ער'ט דיך זאגן פארוואס, ווייל מה לי לצלות בו, מה לי לצלות בגחלתו, ווי נישט ווי, היות וואס מ'האט מתיר געווען האלץ להסקה, אויף אנצוצינדן א פייער, איז וואס א נפקא מינה וויאזוי מ'באנוצט זיך דא יעצט מיט די האלץ אויף צו בראטן די בהמה, צו מ'לייגט אריין די האלץ אין די פייער, אדער מ'לייגט אריין די האלץ אין די בהמה און אזוי דרייט מען די בהמה אויף די פייער, ס'טייטש ביידע די זעלבע שימוש פחות או יותר, און ממילא זאגט רב ששת היות וואס דאס איז מותר, איז שוין דאס אויך מותר, אבער די עיקר איז אז ס'איז ראוי להסקה, ס'איז טרוקן, איכא דאמרי, אויף א צווייטע אופן די גמרא מסביר די מחלוקת, אז ביבשתא, כולי עלמא לא פליגי דשרי, אז ס'איז טרוקן, איז יעדער מודה אז מ'מעג עס נוצן אויף צו בראטן די בהמה, פארוואס? ווייל אזוי מ'האט יעצט געזען די סברה, מה לי לצלות בו מה לי לצלות בגחלתו. נאר ווי ווי איז יא די מחלוקת צווישן ר' נחמן און ר' ששת, כי פליגי ברטיבתא, ווען ס'איז נאס, ווען ס'איז פייכט, מאן דאסר, ר' נחמן וואס לאזט נישט נוצן א פייכטע שטעקן, פארוואס דלא חזי להסקה, ווייל מ'קען דאך עס נישט נוצן אויף א פייער טאר מען עס אינגאנצן נישט נוצן, און מאן דשרי, ר' ששת איז יא מתיר, אמר לך, ער זאגט די סיבה וואס מ'מעג עס נוצן איז ווייל הא חזי להיסק גדול, ווי נישט ווי, קען מען עס ניצן אויף א גרויסע פייער, ווייל ביי א גרויסע ריזיגע פייער אז מען ווארפט אריין פייכטע שטעקענעס טריקנט זיך אויס די שטעקן און ס'הייבט אן ברענען, און ממילא הייסט דאס גענוג ראוי, קען מען עס טאקע ניצן. זאגט די גמרא, והלכתא, די הלכה איז, יבשתא שרי, רטיבתא אסור, אז א טרוקענע שטעקן מעג מען טאקע ניצן אויך אויף צו בראטן, אבער א פייכטע שטעקן טאר מען נישט, און ווי רש"י שמועסט אויס אז דאס איז די הלכה טאמער מען נעמט אן ווי רבי יהודה, ס'טייטש לויט רבי יהודה איז טאקע אזוי, אז א טרוקענע מעג מען, און א פייכטע טאר מען נישט. אבער אונז, זאגט רש"י אונז נעמען אן כשיטת ר' שמעון, וואס איז סתם אזוי מייקל ביי מוקצה, און במילא איז אוודאי מעג מען נוצן סיי א פייכטע און סיי א נאסע, און אוודאי מעג מען נוצן האלץ אויף אלעמען, נישט נאר להסקה. זאגט די גמרא ווייטער, דרש רבא, רבא האט גע'דרש'נט, אישה לא תיכנס לדיר העצים ליטול מהן אוד, א פרוי זאל נישט אריינגיין אין אזא שטוב פון העלצער ארויסנעמען פון דארט א האלץ צו נוצן פאר א אוד, אוד, דאס איז אזא סארט שטעקן וואס מען פלעגט נוצן איבערצודרייען קוילן, ס'טייטש אז מען האט געהאט א אויוון מיט קוילן אין דעם, האט מען געדארפט מיט א שטעקן זיך פארען מיט די קוילן, און דאס האט געהייסן א אוד. טאר א פרוי נישט סתם אזוי נעמען עפעס א שטיקל האלץ נוצן פאר א אוד, פארוואס? ווייל רבא פסק'נט דא כשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט, לא ניתנו עצים אלא להסקה, און ממילא אז זי האט נישט צוגעגרייט די שטעקן פון פאר יום טוב, איז עס מוקצה מען טאר עס נישט נוצן. ווייטער ואוד, א שטעקן וואס מען האט יא צוגעגרייט ס'איז שוין א אוד, שנשבר וואס האט זיך צעבראכן יום טוב, אסור להסיקו ביום טוב, טאר מען עס נישט יעצט אריינווארפן אין א פייער עס איז סייווי צובראכן, זאל מען עס נוצן פאר א פייער ניין? פארוואס? לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, האבן מיר שוין געזען, רבי יהודה האלט אז א גאנצע כלי וואס איז קיינמאל נישט געווען קיין מוקצה ווען יום טוב איז אריין ס'איז געווען א כלי איז נישט קיין מוקצה דאס קען מען נוצן אויף א פייער, אבער א שבר כלי א כלי וואס האט זיך צובראכן יום טוב דאס איז נולד דאס איז מוקצה דאס טאר מען נישט נוצן אויך נישט אויף א פייער, פרעגט אבער די גמרא, למימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה, קען מען דען אזוי זאגן אז רבא האט טאקע געהאלטן כשיטת רבי יהודה וואס האלט מוקצה, און די גמרא פרעגט פון א מעשה, וואס לכאורה זעט מען אין די מעשה, אז רבא האט געפסקנט כשיטת ר' שמעון, וואס איז געווען די מעשה, והא אמר ליה רבא לשמעיה, רבא האט געזאגט פאר זיין משמש, טוי לי בר אווזא, בראט מיר א קאטשקע, ושדי מעיה לשונרא, און די געדערים, די קישקעס פון די קאטשקע, ווארף פארן קאץ, די קאץ זאל דאס עסן, יעצט אזוי, לויט רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט פון מוקצה, איז די מעיים פון די קאטשקע, די געדערים, די קישקע, איז פון פאר יום טוב, ווען יום טוב איז אריין געקומען בין השמשות, איז עס געווען ראוי למאכל אדם, ס'טייטש א מענטש קען עסן די גאנצע קאטשקע אזוי ווי ס'שטייט און גייט, מיטן קישקע, נאר וואס, ברגע וואס מ'טיילט אפ די קישקע פון די רעשט פון די פלייש, עט קיינער נישט גיין יעצט עסן די קישקע אליין, פארוואס ווייל ס'איז דא די אנדערע גוטע פליישן דא, און ממילא יעצט איז עס אויס ראוי למאכל אדם, ס'איז נאר ראוי צו געבן פאר א קאץ טאקע, און ממילא, לויט רבי יהודה, א זאך וואס איז געווען ראוי למאכל אדם און יום טוב איז עס געווארן אויס ראוי למאכל אדם, אזא זאך איז מוקצה, פון דעסטוועגן זעהן מיר רבא האט נישט געהאט קיין פראבלעם מיט דעם, ער האט געזאגט פאר זיין משמש ווארף עס פארן קאץ, זעהן מיר לכאורה אז ער פסק'נט ווי ר' שמעון, וואס ר' שמעון איז מיקל ביי מוקצה, זאגט די גמרא ניין, התם, כיוון דמסרחי מאתמול דעתיה עילויה, וואס טייטש דער איד האט גאנץ גוט געוואוסט אז יום טוב גייט ער שעכטן די קאטשקע, נאר וואס, טאמער לאמיר זאגן יענע צייטן וואלט ווען געווען פרידזשידערס, מען קען אוועק לייגן פלייש אויף א לאנגע צייט, דעמאלטס אין הכי נמי וואלט רבי יהודה געהאט א פראבלעם מיט די קישקע און וואלט געהאלטן ס'איז מוקצה, פארוואס ווייל פאר יום טוב, וואס טראכט דער איד וואס גייט ער טון דא מיט די קאטשקע, ער טראכט אז מארגן יום טוב, עט מען שעכטן די קאטשקע, ס'וועט זיין כל מיני גוטע שטיקלעך פלייש, ס'וועט אויך זיין די קישקע, די קישקע גיי מיר דאך נישט עסן, דאס איז די שוואכסטע שטיקל, דאס וועט מען אוועקפאקן אין פרידזשידער, און ווען ס'וועט גארנישט בלייבן פון אנדערע פלייש זיין קיין ברירה וועט מען דאס עסן. אבער, למעשה איז נישט געווען קיין פרידזשידערס, איז פשט, דער איד האט גאנץ גוט געוואוסט, פאר יום טוב נאך, אז מארגן גייט מען שעכטן די קאטשקע, ס'גייט איבערבלייבן א קישקע, מ'וועט עס נישט קענען אוועקלייגן און במילא עט עס פארשימלט ווערן, און אז ס'וועט פארשימלט ווערן וועט דאך קיינער גארנישט האבן פון דעם, איז פשט דער איד האט געטראכט ערב יום טוב נאך, די קישקע וועל איך געבן פארן קאץ. אויב אזוי קומט אויס אפילו לויט רבי יהודה ביי אזא ציור איז דאך עס נישט קיין מוקצה, ווייל די איד האט טאקע געטראכט אז דאס גייט ער טון, און ממילא זאגט טאקע די גמרא אז רבא האט אוודאי געפסקנט ווי רבי יהודה, פון דעסטוועגן האט ער געמעגט ווארפן דעם קישקע פארן קאץ דארט. זאגט די משנה ווייטער. ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, נוטל אדם קיסם משלפניו לחצות בו שיניו, א מענטש מעג נעמען א האלצעלע א שפענדעלע כדי צו פוצן די ציין מיט דעם יום טוב, ווייל ער האלט אז האלץ איז לאו דווקא נאר אויף א פייער מען מעג עס נוצן אויף אנדערע זאכן אויך, דאס איז איין זאך וואס ר' לעזער האלט, און נאך א זאך האלט ר' לעזער, ומגבב מן החצר ומדליק, א מענטש מעג נעמען פון זיין חצר שטרוי צו העלצעלעך כדי אנצוצינדן מיט דעם א פייער, שכל מה שבחצר מוכן הוא, וואס דאס וואס ס'ליגט ביי א מענטש אין חצר הייסט מוכן, ס'איז נישט קיין מוקצה, און ממילא מעג מען זיך באנוצן מיט דעם יום טוב. וחכמים אומרים, און חכמים קריגן זיך אויף די ביידע נקודות, און זיי זאגן, מגבב משלפניו, ס'טייטש אזוי, אויף די נקודה פון נוצן א האלצעלע צו פוצן די ציין, האלטן די חכמים מען טאר נישט, מען טאר נישט נישט פון שטוב נעמען א האלץ, נישט פון חצר נעמען א האלץ, מען טאר זיך נישט באנוצן מיט האלץ אויף צו פוצן די ציין. די צווייטע זאך זאגן די חכמים, אויף דאס ר' לעזער האט געזאגט אז מען מעג נעמען העלצעלעך מיט שטרוי פונעם חצר כדי צו מאכן א פייער, זאגן די חכמים ניין, דאס איז א גרויסע טרחה, היות וואס ס'איז א גרויסע טרחה איז דאס מוקצה, דער מענטש טראכט נישט ער גייט דאס נעמען, נאר וואס טאמער א מענטש האט אין שטוב אזעלכע העלצעלעך מיט שטרוי, איז פון שטוב קען ער זיך באנוצן מיט דעם, אבער טאמער ס'ליגט אין חצר טאר מען דאס נישט נעמען. זאגט יעצט די משנה ווייטער א דין וואס אונז זעמיר אלע באקאנט, אין מוציאין את האור, אז יום טוב טאר מען נישט מאכן א נייע פייער, נאר זיך באנוצן מיט א אלטע, מילא זאגט די משנה מ'טאר נישט מאכן א נייע פייער לא מן העצים, ולא מן האבנים, ס'טייטש רייבן צוויי העלצער אדער צוויי שטיינער איינער אינעם צווייטן, ולא מן העפר, ס'איז געווען געוויסע סארט ערד וואס מ'האט געקענט אז מ'האט געגראבן אין דעם איז ארויס פונקען, איז טאר מען דאס אויך נישט מ'טאר נישט מאכן א נייע פייער אויף אזא אופן, ולא מן הרעפים, מ'טאר אויך נישט מאכן א פייער רעפים דאס איז די דאך פלעגט מען צודעקן מיט אזעלכע שטיקלעך ערד ס'איז געווארן הייס האט מען געקענט פון דעם מאכן א פייער דאס טאר מען אויך נישט, ולא מן המים, אנפילן א גלעזל וואסער און שפעטער די זון שיינט דורך די וואסער, די זון ווערט שטערקער אזוי עס ווערט הייס, ס'קען אנצינדן א פייער, אז ס'ליגט שטרוי די אנדערע זייט טאר מען דאס אויך נישט, ואין מלבנין את הרעפים לצלות בהן, מ'טאר נישט אנהייצן די רעפים כדי צו בראטן מיט דעם, מ'עט זען, רש"י זאגט מ'עט זען די גמרא וואס מיינט די משנה מיט די לעצטע נקודה, זאגט יעצט די הייליגע גמרא, איז אזוי, אין די משנה האט מען טאקע דן געווען צו א מענטש מעג נעמען א שפענדעלע א שטיקעלע האלץ און עס נוצן אלס קיסם, יעצט איז די גמרא דן צו מען מעג מאכן א קיסם יום טוב, ס'טייטש מען מעג נעמען א שטיקעלע האלץ א גרויסע און אראפציפן פון דעם א קליינטשיגע קיסם, עס נוצן טאקע צו פוצן די ציין. זאגט די גמרא אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט א אינטערעסאנטע כלל, אוכלי בהמה, יעדע זאך וואס איז א מאכל בהמה, אזוי ווי שטרוי, בלעטלעך, העלצעלעך, א זאך וואס א בהמה עסט, אין בהם משום תיקון כלי, נארמאל איז דאך דא א פראבלעם פון מכה בפטיש, מ'טאר נישט מאכן א כלי, אבער טאמער ס'איז א מאכל בהמה זאגט רב יהודה, איז נישט דא ביי דעם קיין מכה בפטיש, ס'טייטש כ'מעג נעמען א שטיקל האלץ וואס איז א מאכל בהמה, און עס צוברעכן אראפברעכן פון דעם א קיסם, פארוואס? דער ר"ן איז מסביר, ווייל היות ס'איז א מאכל בהמה העט זיך עס נישט האלטן קיין לאנגע צייט, און במילא דאס וואס מען מאכט פון דעם הייסט נישט קיין כלי, ס'איז נישט דא ביי דעם מכה בפטיש. איתיביה רב כהנא לרב יהודה, פרעגט רב כהנא פון רב יהודה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מטלטלין עצי בשמים להריח בהן, מען מעג שבת טראגן בשמים ס'איז נישט קיין מוקצה כדי צו שמעקן די בשמים, און די זעלבע זאך להניף בהן לחולה, טאמער א חולה דארף לופט, מען דארף בלאזן מיט אזעלכע ברייטע בלעטלעך פון בשמים מעג מען, ומוללו ומריח בו, מען מעג צוקוועטשן די בשמים מיט די פינגער עס זאל ארויסקומען די שמעק אזוי אז מען זאל עס שמעקן, אבער, זאגט די ברייתא ולא יקטמנו להריח בו, מען זאל עס נישט צושניידן זאל ארויסקומען פון דעם א שמעק, ואם קטמו, טאמער מען האט עס יא געשניטן, פטור אבל אסור, דעמאלטס איז חייב חטאת ס'איז מען נישט, מען האט נישט עובר געווען אויף א דאורייתא, אבער ס'איז פטור אבל אסור, וואס טייטש מדרבנן טאר מען דאס נישט טון, פארוואס? ווייל ווי מען האט שוין זעהן די ברייתא, די ברייתא האלט, אז נעמען א האלץ מאכן פון דעם א כלי, מאכן פון דעם א קיסם צו פוצן די ציין, איז א איסור דאורייתא פון מכה בפטיש, ובמילא אז מען נעמט א האלץ און מען צושניידט עס אויף צו פוצן די ציין אויף צו מאכן א קיסם, איז מען טאקע עובר אויף די דאורייתא, אבער דא צושניידט ער דאך נישט די בשמים כדי צו מאכן פון דעם א קיסם, ער צושניידט עס כדי צו שמעקן, און ממילא דאס איז נאר מדרבנן. חכמים האבן גוזר געווען, כדי טאקע א מענטש זאל נישט צוקומען צו שניידן כדי צו מאכן א כלי, טאר מען אינגאנצן נישט שניידן קיין בשמים. אבער, זאגט די ברייתא, לחצות בו שיניו, וואס איז טאקע טאמער איינער האט יא אינזינען צו שניידן בשמים כדי ער זאל קענען מיט די שפענדעלע פוצן די ציין, דעמאלטס לא יקטמנו ואם קטמו חייב חטאת. דעמאלטס איז מען שוין חייב א חטאת, פארוואס דאס איז ממש א מלאכה מדאורייתא פון מכה בפטיש. זעהן מיר דאך לכאורה דא, אז יעדע סארט האלץ, די ברייתא איז נישט מחלק, צווישן א האלץ וואס איז א מאכל בהמה און האלץ וואס איז נישט קיין מאכל בהמה, נאר ביי יעדע סארט האלץ איז משמע אז מען מאכט פון דעם א כלי, איז מען חייב א חטאת, איז מכה בפטיש, איז שווער אויף רב יהודה, וואס זאגט רב יהודה אז אוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי, דא זעהען מיר אז יא, אמר ליה, רב יהודה האט געהערט די קשיא פון רב כהנא, אז פון איין זייט זאגט רב יהודה מען מעג צושניידן האלץ, און דא אין די ברייתא שטייט אז מ'איז ממש חייב א חטאת, איז רב יהודה נתפעל געווארן פון די קשיא, זאגט רב יהודה צו רב כהנא השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי, חייב חטאת מיבעיא? וואס טייטש רב יהודה זאגט אז אפילו ווען די ברייתא וואלט ווען געזאגט אז צו שניידן האלץ איז פטור אבל אסור, וואלסטו אויך געהאט א גוטע קשיא אויף מיר, כל שכן אז ס'שטייט דא קלאר אין די ברייתא אז חייב חטאת, אלא נאר, פון דעסוועגן אבער, רב יהודה זאגט ס'א גוטע קשיא אבער א תירוץ האב איך, זאגט רב יהודה כי תניא ההיא בקשין, די ברייתא דא רעדט פון הארטע האלץ, הארטע האלץ איז נישט קיין מאכל בהמה, איז ביי דעם טאקע אז מ'שניידט עס צו מאכן א שפענדל איז חייב חטאת, מה שאין כן די היתר פון רב יהודה וואס רב יהודה האט געלאזט שניידן האלץ אלס מאכל בהמה, רעדט זיך ביי ווייעך האלץ. פרעגט די גמרא קשין, בני מלילה נינהו, אין די ברייתא איז דאך געשטאנען אז ומוללו ומריח בו ער מעג עס קוועטשן די הענט אז עס זאל ארויסקומען די שמעק, הארטע האלץ קען מען דאך נישט קוועטשן, זאגט די גמרא טאקע חסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט דא א שטיקל אין די ברייתא, מ'דארף אזוי זאגן, די ברייתא זאגט אונז, אז ביי ווייעכע האלץ איז מוללו ומריח בו, קוטמו ומריח בו, טאמער ס'איז ווייעך מעג מען עס קוועטשן מיט די הענט, און מען מעג עס אויך שניידן, און ווי רש"י זאגט נישט נאר קוטמו ומריח בו, נאר מען מעג עס אויך קוטם זיין שניידן צו מאכן פון דעם א קיסם, פארוואס? ווייל אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט אוכלי בהמה אין בהם משום תיקון כלי, קען מען טון מיט דעם וואס מען וויל, במה דברים אמורים ברכין, דאס איז טאקע ביי ווייעך האלץ, אבל בקשין, הארט האלץ, איז דארט נישט דא די היתר פון רב יהודה, און ממילא לא יקטמנו, ואם קטמו פטור אבל אסור, טאר מען דאס נישט שניידן כדי צו שמעקן, טאמער מען האט עס געשניטן, איז פטור אבל אסור איז דא איסור מדרבנן, טאמער איינער שניידט עס לחצות בו שיניו, לא יקטמנו ואם קטמו חייב חטאת, אזוי ווי מען האט פריערט געזען. זאגט די גמרא, תני חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט קוטמו ומריח בו, אז מען מעג נעמען האלצענע בשמים שניידן כדי צו שמעקן, תניא אידך אין אן אנדערע ברייתא האבן געלערנט אז לא יקטמנו להריח בו, אמר רב זירא אמר רב חסדא, האט רב זירא אמר רב חסדא געענטפערט אזוי ווי אונז האבן פריערט געענטפערט לא קשיא הא ברכין הא בקשין ס'ווענדט זיך, ווייכע האלץ מעג מען האקן מעג מאכן מיט דעם וואס מען וויל, פארוואס ווייל אוכלי בהמה אין בהם שום תיקון כלי, און הארט האלץ איז טאקע טאמער מען צעברעכט עס כדי עס זאל ארויסקומען א שמעק איז דאס נאר מדרבנן, טאמער מען צוברעכט עס מאכן פון דעם א קיסם, איז דאס ממש א תיקון כלי, און מען איז עובר א דאורייתא. מתקיף לה רב אחא בר יעקב, פרעגט רב אחא בר יעקב א קשיא אזוי, אונז האמיר דאך יעצט געזען אז א הארטע שטיקל בשמים, טאר מען נישט שניידן זאל ארויסקומען פון דעם א בעסערע שמעק פארוואס? מדרבנן, א גזירה, טאמער מען וועט שניידן ארויסצוקומען פון דעם א קיסם, וואס דאס איז שוין א דאורייתא, טאר מען אינגאנצן נישט שניידן קיין בשמים. און אויף דעם פרעגט רב אחא בר יעקב, מאכט מען דען אזא גזירה? בקשין אמאי לא? מאי שנא מהא דתנן, וואס איז דאס אנדערש פון דאס מען האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שבת, שובר אדם את החבית, לאכול ממנה גרוגרות, טאמער איז דא גרוגרות'ן, אויסגעטריקענטע תאנים אין א פאס, מעג מען צוברעכן די פאס שבת, פארוואס? ווייל קלקול, מען מעג מקלקל זיין שבת, ממילא מעג מען אויפברעכן די פאס, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי, סאיז די עיקר איז אז דער מענטש וואס ברעכט אויף די פאס, זאל נישט אינזינען האבן אז ווען ער ברעכט עס אויף, זאל ווערן אזא שיינע עפענונג, פארוואס? ווייל טאמער עס ווערט אזא שיינע פתח, א שיינע עפענונג, איז ער עובר אויף מכה בפטיש, אבער פון דעסטוועגן זעהן מיר אז די משנה זאגט מען מעג אויפברעכן די פאס, מען איז נישט גוזר אז מען טאר אינגאנצן נישט אויפברעכן קיין פאס א גזירה, טאמער א מענטש העט מאכן א שיינע פתח, זעהט מען מען איז נישט גוזר אזעלכע גזירות, און וואס עפעס דא ביים הארטן בשמים זאגסטו אז טארסט אינגאנצן נישט אפפליקן קיין בשמים, א גזירה טאמער מען וועט מאכן א קיסם, דאס איז איין קשיא, ועוד, נאך א קשיא פרעגט רב אחא בר יעקב, הא רבא בר רב אדא, ורבין בר רב אדא, צוויי ברידערס, דאמרי תרוייהו האבן ביידע געזאגט אז כי הוינן בי רב יהודה ווען זענען געווען ביי רב יהודה הוה מפשח ויהיב לן אלותא אלותא האט ער אפגעשניטן בשמים ס'איז געווען אויף אזא גרויסע בוים נישט א בוים וואס איז מחובר לקרקע א פלענט ער האט געהאט א תלוש'דיגע בוים וואס איז נישט געווען מחובר האט ער אראפגעפליקט פון דעם אזעלכע צווייגעלעך פון בשמים כדי אונז זאל מען שמעקן אף על גב דחזיא לקתתא דנרגי וחציני אפילו די העלצער זענען געווען אזוי דיק אזוי הארט אז זיי זענען געווען ראוי צו נוצן פאר הענטלעך פון כלים פאר הענטלעך פון א האמער פאר א האק פון דעסטוועגן האט ער אראפגעפליקט די דיקע שטיקלעך האלץ כדי אונז זאלמער שמעקן פון דעם בשמים, זעהן מיר דאך לכאורה דא אז מען מעג צושניידן און צוברעכן הארטע שטיקלעך האלץ טאמער מען האט נישט אינזינען צו מאכן א כלי, וואס דאס איז אנדערש פון די פריערדיגע ברייתא וואו מען האט געזעהן אז מען טאר נישט, אז עס איז דא א דרבנן ווייל מען איז גוזר. ענטפערט טאקע די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה, הא ר' לעזער הא רבנן. ס'דא א רבי לעזער און ס'דא א חכמים. די ברייתות וואס מ'האט פריערט געזען אז מ'טאר נישט צוברעכן האלץ בשום אופן אפילו צו שמעקן אלץ גזירה, דאס גייט כשיטת רבי לעזער. מה שאין כן רב יהודה וואס מ'האט געזען רב יהודה האט זיך געפירט יא אפצופליקן גראבע שטיקער האלץ מ'זאל שמעקן פון דעם, ער האלט כשיטת חכמים וואס לויט די חכמים איז מען נישט גוזר. וואסערע רבי לעזער וואסערע חכמים? איז מ'עט שוין זען, רבי לעזער און די חכמים קריגן זיך וואס איז טאקע טאמער א מענטש נעמט א שטיקל האלץ און מאכט פון דעם א כלי שבת, לויט רבי אליעזר וועמיר זעהן ס'איז ממש מכה בפטיש, און ממילא טאמער ס'איז דא א דאורייתא פון מכה בפטיש ווען מ'האט אינזינען צו מאכן א כלי, איז שייך גוזר צו זיין אז אפילו ווען דו מאכסט נישט קיין כלי, אפילו ווען דו צוברעכסט א האלץ צו שמעקן, זאלסטו אויך נישט טארן אלץ גזירה, אבער לויט די חכמים וועמיר זעהן אז א דאורייתא איז דארט אויך נישט דא, אפילו מען האט אינזינען צו מאכן א כלי דאס איז נאכאלץ נישט קיין דאורייתא, ווי מען וועט שוין זעהן פארוואס, און ממילא איז דארף מען נישט גוזר זיין ווען איינער צעברעכט א האלץ נאר אויף צו שמעקן. ברענגט יעצט טאקע די גמרא די מחלוקת רב לעזער און די חכמים די תנאים האבן געלערנט אין א ברייתא. רב לעזער אומר, רב לעזער זאגט, נוטל אדם קיסם משלפניו לחצות בו שיניו, אזוי מ'האט געזען ביי אונז אין משנה, א מענטש מעג נעמען א קיסם אויף צו פיצן די ציין, וחכמים אומרים לא יטול אלא מאבוס של בהמה, חכמים זאגן אז מ'טאר נישט סתם אזוי נעמען סתם עפעס א האלץ צו פיצן די ציין, ווייל לא ניתנו עצים אלא להסקה, נאר וואס, טאמער איז דא א אבוס פון א בהמה ס'טייטש א מאכל בהמה, די אבוס איז א כלי וואס די בהמות פלעגן עסן פון דארט, פון דארט מעג מען ארויס נעמען א שפענדל, פארוואס ווייל דאס איז נישט מוקצה, ס'איז א מאכל בהמה, ס'איז געווען צוגעגרייט פאר די בהמה, ממילא דאס מעג מען נוצן. ושוין זאגט די ברייתא, סיי רבי לעזער סיי חכמים זענען מודה, שלא יקטמנו, אז מען זאל נישט אפפליקן א האלץ טייטש מען טאר נישט מאכן א קיסם שבת, ואם קטמו לחצות בו שיניו טאמער איינער האט געהאט א האלץ און ער האט עס אפגעפליקט צו מאכן פון דעם א שפענדל, ולפתוח בו הדלת, אדער געמאכט א שפענדל צו פוצן די ציין צו עפענען א טיר, איז בשוגג בשבת חייב חטאת, במזיד ביום טוב סופג את הארבעים, איז שבת בשוגג איז מען חייב א חטאת, במזיד יום טוב קריגט מען מלקות, ס'טייטש מ'האט עובר געווען אויף די דאורייתא פון מכה בפטיש, דברי ר' לעזער אזוי זאגט טאקע ר' לעזער, וחכמים אומרים, חכמים ס'דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער, און די חכמים זאגן, אחד זה ואחד זה, סיי שבת סיי יום טוב, אינו אלא משום שבות, איז נאר דרבנן, פארוואס? ווייל היות ס'איז נישט ממש א מכה בפטיש, דאס ווערט גערופן כלאחר יד, א כלי מאכט מען נישט מיט די הענט, א כלי מאכט מען מיט כלים, ס'דא שפעציעלע כלים צו מאכן כלים, טאמער איינער נעמט א האלץ און צופליקט עס מיט די הענט, איז פשט ס'איז נאר א כלאחר יד, ס'איז נישט די דאורייתא'דיגע מכה בפטיש, אזוי זאגן די חכמים, און ממילא איז מען נישט חייב א חטאת. קומט אויס, נאכן זען מיר די מחלוקת, איז אזוי, ר' לעזער דקאמר התם חייב חטאת, ר' לעזער וואס ר' לעזער האלט אז ווען מען צופליקט א האלץ צו מאכן פון דעם א קיסם, איז מען ממש עובר אויף מכה בפטיש און מ'איז חייב חטאת, איז הכא, טאמער איינער צופליקט א האלץ נישט צו מאכן א קיסם, נאר אויף צו שמעקן, איז פטור אבל אסור, איז מדרבנן כאטש דא אן איסור פארוואס א גזירה טאמער איינער וועט יא מאכן א קיסם, ווייטער רבנן דקאמרי התם פטור אבל אסור, די חכמים זאגן אפילו אז מען מאכט א כלי איז אויך נאר א דרבנן, איז הכא אפצופליקן האלץ אויף צו שמעקן, מותר לכתחילה, מעג מען לכתחילה, און אזוי האט טאקע רב יודא גע'פסק'נט. פרעגט יעצט אבער די גמרא, ולית ליה לרבי אליעזר הא דתנן, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי, מען האט דאך געזען די משנה אין שבת, וואס זאגט, אז ווען מען צעברעכט א פאס, זאל מען אויפפאסן, נישט צו מאכן א שיינע פתח, אבער טאמער מען ברעכט עס סתם מעג מען יא. לכאורה, לויט רבי אליעזר, וואס רבי אליעזר זאגט, מען איז גוזר, זעסט דאך רבי אליעזר זאגט דא, אז מען טאר נישט אפפליקן א שטיקל האלץ, צו שמעקן, א גזירה טאמער מען וועט עס פליקן צו מאכן א כלי וואס דאס איז א דאורייתא, און וואס עפעס ביי די חבית זעהט מען נישט מען מאכט אזא גזירה, ס'טייטש טאמער איינער העט טאקע מאכן א שיינע פתח אינעם חבית, העט ער עובר זיין אויף א דאורייתא, פון דעסט וועגן שטייט אין די משנה מען מעג עס צוברעכן טאמער מען מאכט נישט קיין שיינע פתח, און פארוואס זאגט רבי אליעזר אז מען טאר נישט צופליקן א בשמים צו שמעקן פון דעם, פארוואס איז מען גוזר? אמר רב אשי, ענטפערט טאקע רב אשי כי תניא ההיא במוסתקי. ס'טייטש די משנה אין שבת רעדט זיך נישט פון א געהעריגע פאס, ס'רעדט זיך פון א צובראכענע פאס וואס מ'האט צאמגעקלעבט מיט מוסתקי, רש"י זאגט מוסתקי איז א אראבישע לשון, ס'איז אזא סארט קלעבאכץ, מ'האט עס צוריק צאמגעקלעבט, דארט איז טאקע נישטא וואס גוזר צו זיין, ווייל קיינער גייט נישט מאכן א שיינע פתח אין אזא צומזיקטע פאס, און במילא פאר דעם טאקע זאגט די משנה אז מ'מעג עס אויפברעכן, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי, מה שאין כן ביי א פלאץ וואס איז יא שייך גוזר צו זיין, ביי האלץ וואס א מענטש קען יא מאכן א שפענדל, דארט זאגט ר' לעיזער, מען טאר עס אינגאנצן נישט צוברעכן און צופליקן, א גזירה טאמער טאקע מען וועט מאכן א קיסם. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, ומגבב מן החצר, ומדליק שכל מה שבחצר מוכן הוא, אז ר' לעיזער לאזט אלעס צאמנעמען פון די חצר פארוואס? ווייל אלעס דארט איז מוכן. זאגט די גמרא תנו רבנן, מגבב מן החצר ומדליק שכל מה שבחצר מוכן הוא, ובלבד שלא יעשה צבורין צבורין. וואס טייטש אפילו ר' לעזער וואס ר' לעזער לאזט אלעס צאמקלויבן פון די חצר, די עיקר איז מען זאל נישט מאכן קיין הויפענעס פון די שפענדלעך, נאר נעמען קלויבן און אהיימטראגן און מאכן מיט דעם א פייער, ור' שמעון מתיר, ר' שמעון לאזט יא מאכן הויפענעס, זאגט די גמרא במאי קא מיפלגי, וואס איז די מחלוקת? זאגט די גמרא, מר סבר מיחזי דקא מכניף למחר וליומא אחרינא, וואס טייטש די תנא קמא האלט אז מען מאכט א הויפן, קוקט עס אויס ווי מען לייגט זיך אוועק שפענדלעך מיט שטרוי אויף מארגן, אויף א וואכן טאג מען טאר זיך נישט צוגרייטן פון יום טוב אויף וואכן טאג, דערפאר טאר מען נישט, ומר סבר, ר' שמעון האלט, קדרתו מוכחת עליו, ס'טייטש ס'זעהט אויס באלד העט יעדער זעהן אז ער נעמט די אלע הויפענעס ער טראגט זיי אריין אין שטוב און הייבט אן קאכן מיט דעם און במילא זאגט רבי שמעון מען מעג זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן די משנה אין מוציאין את האור מען טאר נישט מאכן א נייע פייער פרעגט די גמרא מאי טעמא פארוואס נישט ענטפערט די גמרא משום דקא מוליד ביום טוב ווייל מען מאכט א נייע זאך יום טוב מדרבנן טאר מען דאס נישט טון דערפאר טאר מען נישט מאכן א נייע פייער יום טוב.